וויל זאגן אז די וואך האב איך געמאכט א לענגערן שיעור, ווייל איך האב ארויפגעלייגט אן אינטערוויו פון באלד צוויי שעה פון איינעם וואס ער הייסט ר' משה מאיר, און יענקעלע כהן'ס אן אייניקל וואס ער הייסט אויך יענקעלע כהן טוט אים אינטערוויוען, צו זען אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען מיט די אלע גניבישע געלטער און מיט די זנות געלט און מיט די ליגן געלט, קאמאן קאור מיט די אנקאמאן קאור, דאס איז חלק א' פארט וואן, נו וועל איך ארויפלייגן פארט טו. פארט טו גייט זיין יענקל בער תשעה באב דער וואס האט געמאכט א מלעדעס חוץ דאס איז זאליקאס א זוהן ער וועט מירצעשעם זיין סאטמארער רבי אויכעט און סאיז דא א גאנצע זאך ווי ברוך כץ וואס ער איז דער זוהן פון זישע כץ די אלע טעראריסטן איז שוין נמאס געווארן גיין שלאגן מענטשן זיי זענען נישט אנגעקומען אין ערגעץ זיי האבן מיר געשאסן זיי האבן אלעס געטוהן ווי זענען זיי אנגעקומען זענען נישט אנגעקומען אין ערגעץ זענען אזויפיל אנגעקומען אז איך שטופ מיך נישט אין קליימער צו גיין דאווענען אַלע אין דר'ערד, ס'זענען אַ באָנטש אָװ נואפֿים. דער רבֿ אַלײן, זײער דער דיין, איז דער גרעסטער חזר. ער האָט געטאָטשט אַ שװעגערן, װאָס איז באַלד אַזױ אַלט װי ער, אַ יאָר צוריק. און ער זאָגט, אַז לא היה ראוי לאותו מעשה, נישט געװען ראוי צו טאָן אַזאַ מין זנות, נאָר ער נעמט אַ װאַסערפּיל, װאָס דאָס הײסט לעסיק, און דער לעסיק האָט אים געמאַכט, אַז ס'זאָל זײַן אַ קישוי-אבֿר. יעצט, אונדז האָבן מיר זיך נישט געפֿױלט און מ'האָבן מיר נאָכגעקוקט אין דער מעדעצין, װאָס די סײַד-עפֿעקטס זענען, ס'איז דאָ נישטאָ, ס'מאַכט נישט קיין קישוי אבר ס'מאכט גאר דאס פארקערטע, ס'מאכט אי די, אי די מיינט אז מ'קען נישט האבן קיין קישוי אבר, סאו ער זאל פארקויפן זיינע לגיונות פאר אן אנדערן. משוגענער, און די רבנים קויפן די אלע באלאניס. עניוועי, סאו דא לייג איך ענק ארויף ברוך כץ, וואס ער איז די זון פון זישע כץ. און די הערטס אויס, לעבטס אויף אויף די וועלט. ס'איז דא א משל פון דובנער מגיד, איינער איז אמאל געפארן אויפן וועג, און ס'איז געווען דארטן דיימאנדס און גאלד, ער האט נישט געקויפט, ער האט נישט געוויסט די וועליו, נישט געוויסט צו ס'האט עפעס א ווערד, ער איז געגאנגען אין אן אנדערע שטאט, האט ער געזען אז דארטן קאסט לעכט, פאראפין, זייער אסאך געלט, נאר ס'איז נישט געווען קיין לייט, האט ער נישט געקויפט, ווי איך מיין, ער איז אהיימגעקומען האט ער דערציילט אין שטאט זאלסט וויסן אז דארט קען מען קויפן פאראפין. פאר מורא'דיג אסאך געלט, און אין אן אנדער פלאץ קען מען קויפן גאלד פאר אסאך געלט, און ווידעראום דארט ווי די פאראפין קאסט אסאך געלט איז די גאלד ביליג, און דארט ווי די גאלד קאסט אסאך געלט איז די פאראפין ביליג, איז דער דובנער מגיד האט עס געמאכט פאר א משל, א איד קומט אראפ אויף די וועלט, ער כאפט נישט אז ווען ער גייט אין שול און ער זאגט אמן, וואסערע עולמות עליונים ער טוט מיט דעם מתקן זיין, וואסערע כבוד דאס איז פארן אייבערשטן, די מלאכים האבן געשריגן מה אנוש כי תזכרנו, באשאף נישט קיין

אסאך געטון דערין און איר האט אסאך ערפארונג אין די מצב זענט ארום געגאנגען פאר לאנגע שעות, טעג און וואכן בחצרות מלכים מאן מלכי רבנן און ארויף געברענגט דעם נושא און אויסגעשמועסט דעם נושא און ס'דאכט זיך אז מ'זאגט אויסצושמועסן די זאכן גייט נישט על רגל אחת אבער פטור בלא כלום אי אפשר, אפשר וואלט געווען כדאי אנצוהייבן אויפוויקלען דא פאר די צוהערער. וואס איר האט מיטגעהאלטן און וואס איר ווייסט הן כלפי דעם לימוד גופא, דעם דרך הלימוד הנקרא קאמאן קאור, און אויב האט איר געהאט עפעס ידיעות און האט איר געטאן אויך בנוגע בכלליות די, נישט די שינויים, און נאכדעם וואס האט איר צו פארציילן בנוגע די ווי מ'זאגט די משא ומתן טאקע על שלחן מלכים. יא אין די אמת'ן אריין איז דא אסאך נקודות צו רעדן וואס יעדע זאך עקסטרע איז א עקסטרע יסוד און א כלל און א שורש צו די גאנצן ענין. אנפאנג ווען איך האב אנגעהויבן אריינצוטון אין דעם און איך האב געזען אז דא רעדט מען פון א מין נייע מציאות וואס מען וויל איינפלאנצן אין די בכלל אין די

א טעראפיסט, די טעראפיסט זאגן נישט אז מען זאל טוהן כך וכך, די זעלבע ליין איז דא טעראפיסטס וואס האבן אפגעפירט אידישע קינדער פון וועג, און און זיי האבן קיינמאל נישט גערעדט פון אראפ אפפארן פון וועג, נאר וואס דען, זיי האבן אהער געשטעלט די מח צוביסלעך און געפירט דעם דעם שומע אויף אזא מין סדר אז ער איז אנגעקומען ממילא אז עס האט אויסגעריסן אלעס וואס ער האט געהאט צו זיינס, דאס איז די כח פון די.

א נייע מין זאך וואס זיי האבן זיך קיינמאל נישט געלערנט און וואס זיי האבן קיינמאל נישט געזען. ממילא איז איז פשוט איז לייכטער געוועזן אז זיי זאלן עס נישט כאפן. אין די גאס גייט ארום א שמועה אז ס'דא רבנים זענען געזעצן און מ'האט אדורך געטוהן, ס'איז געווען אן אסיפה, די אסיפה איז געווען אין סוואן לעיק אן אסיפה, און ס'איז געוועזן אן אסיפה און ביים גאלאנטער רב איז געווען אן אסיפה. איז כ'האב אנגעהויבן צו גיין צו רבנים, דארט ווי

אז אין די נייע דא אביסל מער הבנה. שוין. און נאכדעם האט מען געגעבן צו חתמ'נען, און אלע האבן אונטערגעחתמ'ט אז ס'איז אין ארדענונג, זענען אונז אלע צוויי געקוקט זיך ממש געבליבן שטיין, וואס גייט דא פאר? די גאנצע זאך מ'האט דורכגעטון וואס געוועזן איז אז מ'האט זיך דאס נאר געהערט די בריזן אויפן טיש נישט מער, זאגט ער יא. איז ער געווען ממש אויס מענטש. דא רעדט מען פון א זאך וואס מ'דארף מעיין זיין. האבען זיי די חכמי אומות העולם די גוים די וואס זענען קעגן קאמען קאור זאגען אז וויבאלד א קאמען קאור זאגט נישט אויס וועלכע אינגרידיענטס מען האט אריין געלייגט דארטן און וואס זיי ווילען און ווי זיי האבן באהאלטן זייער פסיכאלאגיע איז מוראדיג שווער ארויס צו האבן ווי אזוי זיי דרייען אן אין קאפ און באארבעטן די מענטש ס'איז קלאר אז זיי טוען עס נאר מען ווייסט נישט ווי אזוי אונטער וועלכע יסודות און וועלכע מינע ארמענט ליגט אין דא קומט מען ביי א טיפע, און נישט נאר דאס, מען נעמט ביכער פון רעכענען, וואס איך ווייס דאך פון די מציאות פון טוהן אסאך אין דעם ענין, די ביכער פון רעכענען איז די שווערסטע חלק ארויסצוהאבן וואס די פראבלעם איז. עס איז דא, מען קען מען קען עס כאפן, אבער עס איז די שווערסטע פון אלע ביכער. אגב, וויל איך זאגן אז די ביכער פון רעכענען, נישט אז עס מאכט בעסער פארשטיין רעכענען, נאר וואס דען, ס'מיטשעט אויס דעם קאפ,

קאור איז אזוי, היות ס'איז ביז יעצט געוועזן די סדר ביי די גוי'אישע שולן, אויב מען ענדיגט די יונגע קלאסן און מען גייט אריין נאכדעם אין די היי סקול אוניווערסיטי איז אוניווערסיטי איז א איז א לימוד וואס נישט יעדער גוי קען באצאלן ס'איז זייער טייער און נאכדעם איז אויך דא אן אנדערע פראבלעם נישט יעדע קאפ פון זיי פארטראגט דאס מען דארף צושטעלן פאר די וואס קענען נישט פון אוניווערסיטי. וואס טוט מען? מען לערנט אויס פאכן. עס זאל נישט זיין די אויסשטודירטע נאר זיי קענען פאכן. דאס איז קאור. קאור מיינט אז ער זאל האבן א פאך. איז צו מיר א זייער זייער א גרויסע חידוש אז ער זאל אננעמען אז עס איז אזוי. נאר די זאך איז ווייל ס'פעלט די ידיעות. מען ברענגט דאך נישט די רבנים אלע ידיעות.

הקדמה, אז זיי בעטן די שומעים דארטן, גוים, אז מען זאל נישט גלייבן וואס זיי זאגן קיין איין ווארט נישט, מען זאל ווייטער מברר זיין, און דאס איז א וויכטיגע זאך דא אין דעם ענין אויך. דא איז געשען אזא זאך, צוליב די חידוש פון די גאנצע זאך וואס קומט פאר, אז ס'איז נישט אינגאנצן דומה צו די שאלות וואס איז געווען די לעצטע זיבעציק יאר אין חינוך, ס'איז נישט געווען קיינמאל נישט אזא אגענדע אין אזא מין אופן חודר צו זיין. איבערצומאכן די מהות פון קינדער, איז ממילא ברויך יעדער איינער וויסן אז מען קען זיך נישט סומך זיין אויף קיינעם נישט, נאר יעדער דארף אליינס מברר זיין, אפילו וואס איך זאג יעצט זאל קיינער נישט גלייבן אויף עס, זיך וואויל מברר זיין און נישט הערן בלויז וואס וואס די וואס ווילן דאס איינפירן זאגן, און אויך נישט קוקן בלויז אויף וואס די ביכער פון קאמען קאור זאגן וואס זיי.

בית דין איז מתיר אן עגונה און ס'איז בא הרוג ברגליו און די מאן קומט צוריק און פארשטייט זיך אליין אז מען האלט ביי אזא מצב איז נישטא קיין שאלה ווער די רבנים זענען און צו וויפיל די קינדער זענען וויפיל וויפיל מענטשן ס'האבן די מוסדות אז מען זעהט די מציאות פאר די אויגן ווערט די גייט אלע זאכן אוועק און דארטן שטייען מיר די וואס האבן מברר געווען דעם ענין על כל פנים צו זאגן אז די סיבה איז וואס וואס קאמען קאור האט

פארלאנגט אז די סטעיטס זאלן אונטערשרייבן אז מען גייט אננעמען דעם קאמאן קאור נאך פאר די קוריקולום איז געוועזן די סייד אלומיניום אויפגעשריבן, דאס הייסט מען איז זיך מבטל אזוי ווי להבדיל די נעשה ונשמע, נאך פאר מען ווייסט דארף מען מקבל זיין, און רוב סטעיטס האבן אנגענומען די געלטער ווייל עס איז געווען א רעסעשאן האבן זיך געווארפן פאר די פיס פון פון פון פונעם פרעזידענט, חוץ אפאר סטעיטס וואס זענען נישט מסכים געוועזן, אבער אפילו די. סטעיטס וואס האבן יא מסכים געווען, מיינט נישט צו זאגן אז די די די המון גוים זענען אלע געווען איינשטימיג מיט דעם. ס'האט גענומען א לאנגע צייט ביז זיי האבן אנגעהויבן צו כאפן בכלל אז ס'טויג עפעס נישט. און נאכדעם זיי האבן אנגעהויבן צו כאפן אז ס'טויג נישט, האבן זיי געמוזט האבן דעם אומץ צו לוחם זיין פון ארויסנעמען די קינדער פון די פובליק סקולס און אריינלייגן פריוואטע שולן. און נאך פארשידענע שוועריגקייטן וואס זיי האבן געהאט. אבער דאס צו גיין זאגן אז די גאנצע זאך איז נאר כדי.

אמאל איז געווען דא בילדער פון גוים, היינט איז ברוך השם מיט מיט מיט אפשר שטריימלעך נאך אויך מיט בערד און פיאות און און איינער הייסט שווארץ און איינער הייסט בערגער, מ'קען אפילו רעדן פון טשולענט און פון קוגל, ס'איז אזא אזא מין טיף אין שאול איז מען נאכנישט געוועזן. אבער וואס איז? דאס איז אלס געזאגט געווארן אין די די די ציורים די די וואס וואס וואס ווערט דארטן אראפגעשטעלט, אבער דער תוכן און דער וועג

ס'איז נתגלה געווארן די כתבי הקודש די אימעילס פון דעם בעל ידי קעסיר דער מגיה פון די נייע תשובות אבני צדק און דארטן איז דא א גרויס בקיאות איז דא וואס איז נוגע די ידיעות פון די גאנצע מערכה דא וועגן וועגן חינוך דארטן שטייט אז די עסקן הנמרץ ר' משה דוד איז געקומען מיט א א ספר וואס מען האט נאך קיינמאל נישט געזען אין סאטמאר האלט אין די הענט די הרס החינוך פון ר' פנחס פעלדמאן פון מאנסי. ר' פנחס פעלדמאן איז פון די נטורי קרתא ר' משה בער בעק'ס מענטשן, און ער האט געשריבן א ספר ווי א ציבור דארף גיין אלע פראבלעמס דא אין די גוישע ביכער, און יעצט ווען ס'איז אויפגעקומען די נייע אויפלאגע פון קאמען קאור, ר' משה דוד האט זיך געפרייט אז ענדליך קען ער מקיים זיין וואס ר' פנחס פעלדמאן האט אזוי שווער געארבעט אלע יארן. וואס האט ר' פנחס פעלדמאן געשריבן? ער האט גערעדט פון די פראבלעמען וואס איז דא געוועזן אין די אלע גוי'שע ביכער פון אלע יארן, וואס דאס איז געווען א קלאסישע פראבלעם, א פראבלעם פון אזוי ווי מ'האט אויסגעשמועסט פון די גלח, טיפלה, טעלעוויזיע, מיט מיט מיט כ'ווייס איך נאך וואס, און דארט שטייט נישט.

געענדיגט דאס איז נישט מיאוס. האט ער געזאגט איך הייב אן צו ווייזן וואס דא גייט פאר. איך האב געוויזן קודם די חיות פון די מערסטע בולטס אין די ביכער פון טעילס פון קאמאן קאור איז די ענין פון פאקט און אפיניען. דאס האט אסאך אסאך מענטשן האבן דאס שוין געהערט. זיי האבן ווייל די ענין פון וואס די ליבעראלן און די און זיי האבן אהערגעשטעלט די קאמאן קאור איז ליידער ליידער ס'דא אין אמעריקע.

אמעריקא, זיי ווילן מאכן א גלאובעל א רעפארם ווי די גאנצע וועלט זאל זיין כלומרשט איין אומה און אויסגלייכן יעדעם איינעם און דאס קען מען נאר אויב מען רייסט אויס אלע מוסכמות ס'איז נישטא מער אזא זאך ווי א הנחה און א קבלה און א דבר המוסכם אלעס איז מוטל בספק די סוד דערפון איז די מארקסיזם פון דעם אלטן פארפאלגטן גוי קארל מארקס דער רשע וואס ביי די גוים ווערט ער באטראכט ווי א א נידריגע א אויסרייסער פון פון נישט נאר פון דת נאר פון מאראל אויך אין אין אין דאס איז איז ווילן זיי איינפלאנצן אין דורך דעם וואס זיי לייגן אריין די כח אין א פסיכאלאגישן גאנג ממילא דאס איז נישט קיין אומשולדיג ווארט פאקט און אפיניען האב עס פארגעליינט דעמאלטס ביי די אסיפה אויך. ס'איז דא די צייט פארן פייער רוף אויך, כ'האב אים געוויזן דאס, אז ס'איז געוועזן, ס'איז אויך נאר גענומען אלס דוגמא, ווייל באמת ווען איינער זעהט די אין די בוך פאקט און אפיניען איז מוז ער גלייך תופס זיין, איז ער תופס אז דאס איז קיין נארמאלע זאך, מ'לערנט מיט קינדער זיך צו וויסן, פאקט איז א זאך וואס דו קענסט זעהן, דו קענסט טאפן, און און און און דו קענסט עס טעסטן, דאס איז.

נאר מען דארף זיך מער מתעמק זיין אין דעם צו כאפן די פסיכאלאגיע דערפון. דא מוז איך דערמאנען הרב החסיד הצדיק ר' פנחס חיים רובינפעלד זכר צדיק לברכה איז געוועזן געשטאנען צו געווען א מנין און כ'האב געדאווענט מיט אים אינאיינעם כ'האב געהאט מיט מיר דעם בוך פון דריטע גרעיד כ'האב אים געזאגט פאקט און אפיניען געשטאנען ארום וואוילע אידן האבן געקוקט אנגעהויבן צו זאגן אהין אהער.

א מין נארישקייט וואס דאס איז, פשוט ווייל ער ווייסט נישט וואס די ראשונים זאגן, ווי הייקל ס'איז אז ס'רופט זיך א עפעס, עפעס, א מין עפעס א צדק, אפילו איין רגע נאר, ווי שטארק דאס איז, דארף עקסטערע שיעור איבערצוגעבן. אבער דער גוי וואס האט געשריבן ניו יארק טיימס, א פראפעסאר, האט ער געשריבן אזוי, די די קעפל פונעם פונעם ארטיקל איז געשטאנען אזוי, פארוואס זאלן אונזערע קינדער נישט וויסן

כפירה, ער זאגט אבער נישט די גראבע כפירה וואס מען רעדט ווי מען זאגט אין א געוויסע בחינה איז געווען מער הבנה אזוי ווי אזוי ווי כהיום הזה פארשטייט יעדער איינער אז וואס איז היינט אין די פאבליק סקולס און מען זאגט וואס איז געווען אמאל מיינט נאך נישט הגם וואס ס'איז אזא משונה'דיגע קאנטראסט אז אמאל האבן איז געווען די עשרת הדיברות אויסגעקריצט און מען האט און מען האט אין די פאבליק סקולס ווי מען זאגט האט געדאווענט א געוויסע סארט תפילה פאר זיבעציג צו אכציג יאר צוריק, אבער ס'איז נאכאלץ נישט געווען קיין אמונה, ווי מען זאגט, ס'איז געווען אלעמאל איז געווען, ס'איז געווען נישט פאר א סיבה, איז געווען כל מיני פריוואטע סקולס וואס האבן נישט געוואלט די סיסטעם פון א פובליק סקול, האבן שוין געשפירט אז ס'פעלט אין גלויבן דארטן, יא, מען רעדט דאך. צו כלפי כלפי די גוים די זעלבע זאך פשטות רעדט איר ווען איר רירט אן דעם נושא פון יוניווערסיטעטן און איר זאגט אז עס איז דארטן אויך געווען אמונה איז פשוט אז די געווענליכע אמונה וואס איז געווען ביי א געווענליכער שמייליגער פויער א קריסט אפילו יא וואס איז באקאנט די מעשה וואס רבי חיים בריסקער האט געזאגט צו אנדערע צדיקים אז א גוי וואס צעלעמט זיך וויל ער נישט וואס צעלעמט זיך נישט וויל ער נישט פארען ווייל ער איז חשוד אויף רציחה.

און און צוליב דעם איז געווארן א שינוי אין די מושג פון פאקט, אז פאקט איז רחמנא ליצלן שוין נישט געמיינט דעם דעם בורא עולם, נאר פאקטפונען האבן זיי געהאלטן פאקט איז א זאך וואס דער דער ישות איז מח.

ס'האט זיי געווארט א אפען דעי, זיך געגאנגען און זעצן רעדן מיטן לערער, זע איך ס'הענגט א טאוול, ס'שטייט, פאקט מיינט כך וכך, אפיניען מיינט כך וכך. ועוד זאת זאגסט צו זעהן עס א ערנסטע זאך, נאר כ'האב געמיינט עס איז עפעס א צופאל, ער איז א פראפעסאר ער האט גלייך חושד געוועזן צו פארשטיין אז דאס מיינט עפעס א טיפערע זאך נישט סתם אזוי. איז ער אהיימגעקומען זאגט ער, און כ'האב אריינגעקלאפט אין די כלי.

קען עס זיין זיי פארשטיען איך וויל זיין דערביי דעמאלטס ווען ווען ווען ווען די זאך ווערט מזדמן קען מען קענען ענטפערן איך קען דאס נישט טוהן א זאך וואס וואס איך בין נישט דארט איך זאג גאנץ פשוט ברוך השם איך האב א אידיען אז טאמער קען איך טראכט די זאך אויף צוויי וועגן איך קען אנקוקן די זאך גוט איך קען זאגן קאקאקעט פראביר צו גיין יעדעס מאל צום גוטן

אז ער איז ביים מגיה פון די נייע תשובת אבני צדק, וואס דארטן ווערט ער אנגערופן דער רב אויף דער הויף, דער הויף אין סיגוט, און דארטן איז שטארק א וויכטיגע זאך, וואס האבן אנגעהויבן צו פארשטיין וואס איז דא געשען, איך בין אריינגעגאנגען און צוגעכאקט צו דעם בעל ישא ברכה,

האט ער זיך געבעטן ברחמים ער וויל זיך ארויס ציען פון די גאנצע זאך מ'זאל ארויס נעמען אים פון די גאנצע ענין ארויס ארויסצוטון און די עסקנים האבן דאך געזעהן אז ס'טויג נישט און דאס אלעס איז באר אין די אימעילס איז שווארץ אויף ווייס האבן זיי מחליט געוועזן אז די איינציגע תחבולה איז ווי זיי שרייבן זיך איינער מיטן אנדערן מ'זאל בעטן אדער הייסן כ'ווייס אליינס ווי דאס ארבעט איך בין נישט קיין

פונעם ווי איך האב פארשטאנען פון אים פון די בעל ישא ברכה האט מיר געזאגט אז ער האט גארנישט מער מיט אים ער האט גארנישט מיט אים ער האט זיך אונטערגעשריבן אויף פערלס ער פערלס איז די מציל פון די גזירה פון די יפה פון יאפעד אבער לגבי די קאמען קאור האט ער גארנישט איינגעלייגט דאס איז געוועזן יצחק ס'קומט צו גיין אויף די מוצאי שבת פרשת בראשית נאכ'ן שבת נאכדעם האבן מיר באקומען א ידיעה אז ס'איז אריבערגעפארן א דעלעגאציע פון פיר רבנים מיט זיבן עסקנים אזוי האט מען מיר איבערגעגעבן און איז אריבערגעפארן קיין פלעטבוש צו ר' איציקל מינאוויטש.

פאר אים אז ער אז ער זאל בשום אופן נישט חלילה אסר'ן דעם קאמען קאור. און האט ער געזאגט וואס נפקא מינה? פארוואס זענען די אימעילס פיל? ווי אזוי מען זאל באארבעטן און וואס ליסט קאמען אויף וועם מען זאל שיקן און וועם מען זאל אונטערבעטן ווי מען זאל ארבעטן? וואס פעלט דאס אויס? עטס זאגן פארקערט וועם וועם גייט עס אן? ס'איז עפעס איינער דארט וואס רעדט אויף די תומן און שפראך? אבער זיי האבן געוויסט גאנץ גוט פון וועם מ'רעדט. זיי זענען אריבער געפארן אויף די שבת דארטן, און זיי האבן אנגעהויבן זיך פארציילן, זיי האבן געוואלט פארטייטשן אים פון קאמען קאור, זיי האבן אבער נישט געוואוסט אז ער האט אוועק געגעבן א חודש אלול, און האט זיך אריין געלייגט מיט די גאנצע עמקות, אזוי ווי אזא גרויסע עמקן ווי מען זעט אין די ספרים זיינע ר' לוי זיע, און האט געארבעט צוזאמען מיט די רבנים פון פון אמעריקע, און עסקנים זיי האבן צוגעשטעלט פשוט פאקטישע ביכער,

אז מען האט אראפגענומען די פרעשור פון אים אז נישט ער איז דער יחיד מומחה וואס ער האט עס מבאר געווען, איז ער טאקע געבליבן אין די זאך, און זיי האט ר' יצחק געוויזן דוגמאות פון ביכער פון קאמען קאור, און זיי האבן אים געזאגט.

א דיכטער, ער איז געווארן זייער אויסער זיך, ער האט געזאגט, וואס, מען וויל מיך אויסנארן? דאס איז געווען זונטאג נאכמיטאג. אינצווישן איז א פאר מען האט נישט געזען ביכער אין שפעט נאכמיטאג, מיטאג צייט, זענען מיר אונז אריבערגעגאנגען א דעלעגאציע מיט רבנים, עסקנים, אריבערגעגאנגען צו אים אין שטוב אריין, פשוט איינצולאדן צו די אסיפה און בשעת מען איז געזעצן האט ער געזאגט אז נעכטן זענען די רבנים געוועזן און ער האט געוויזן זיי צוויי קאפיס און זיי האבן געזאגט אז דאס לערנט מען נישט דארט אויסגענומען

ער איז רוב עגמת נפש, רוב אנטוישונג, און טוט זיך לשם אז דאס איז אונטערן נאמען פון שאצן, זאלן קענען פארקומען אזעלכע זאכן. כ'האב געדארפט נישט נאכזאגן וואס איז געווען, נאר וואס כ'האב געטון, כ'האב גערופן אויפן טעלעפאן דעם יונגערמאן די טאטע פון דאס מיידל, צען יעריגע מיידל פון בארא פארק, און געזאגט, קום אריבער יעצט קיין פלעטבוש,

עדות איז איך האב געוואלט מוסיף זיין א זאך איך גיי נאך צוריק דאס איז מוצאי שבת בראשית ווען די רבנים זענען צוריק געפארן איז איינע פון די מימרות וואס איז געזאגט געווארן דארט אונטערוועגנס בשם די צייט ר' חיים הערש האט עס געזאגט

הבנה, די גאנצע מעשה האט נישט קיין שורש אין א עה אינגאנצן נישט. און פארוואס האב איך אויסגעוועלט דאס פאר די ערשטע זאך? ווייל היות אז יעצט די טעג קומט פאר א קאמפיין אז מען זאל אפשוואכן די אלע חתימות פון די רבנים וואס האבן ארויסגעגעבן קעגן קאמען קאר אז מען זאל מאכן צונישט כאילו

א געוויסע אסיפה וואס איז געווען שפעטער ווען ס'איז געווארן א רעש האט געוואלט האבן די הסכמה פון דיין ר' אברהם לייב פיליפ און ער האט געבעטן אז וויל עס נאר זיין אז ס'קומט איינער וואס ער איז ער ברענגט די צד שכנגד אויפן טיש איז האט מען באין ברירה געדארפט לאזן ר' דוד לייב לעפקאוויטש און געדארפט

און יא, און ר' יצחק האט עס קיינמאל נישט געקענט ענטפערן כדי מיט דיך. אזוי אזוי האבן זיי געוואלט האנדלען מיט אנדערע אויך. על כל פנים איז די ענין אז מען האט זיך מברר געוועזן מיט רבנים הייבט זיך נישט אן. און טאמער ס'וועט ארויסקומען אפילו א אזא מין אזא מין קול קורא וואס וועט שטיין ווייס איך ווי אז רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן קאמען קאר האבן צוריקגעצויגן. יא זאל מען וויסן וואס דאס מיינט. איז עה.

אז מען האט זיך אנגעצויגן צו אלע זאכן אז קיין שום עיכוב נישט האט נישט אבער ס'איז שארף קומען אפילו לראיה צען יאר צוריק איז די פשט איז אז יעדע איינער וואס ער וויל ראטעווען זיינע קינדער זאל אליינס אריינקוקן אין די זאך ווייל ווייל ס'איז נישט מעגליך אין עולם אז מען פארשטייט די זאך פון פון פון אלע צדדים אז מען זאל האלטן אנדערש פון די ריכטיגע מציאה פון בורא ובראגלעך.

רעדט יעצט אז זיי זאלן זיך אליינס אריינטון אין די זאך, אליינס אריינטון און זאלן זיך נישט פארלאזן נישט אויף קיינעם נישט אויף קיינע פון די ביידע צדדים, גיין עד הסוף און כ'וועל מסיים זיין מיט א מיט א מעשה ס'איז דא אין א ספר ס'הייסט אזהרת שבת פון ר' איצק מאלצאן דער מחבר פון שביתת השבת.

אַצעס, פֿאַלס ס'איז געשטאַנען דעם אייבערשטנס נאָמען, אָצעס מיינט ס'האָט געמיינט איינעם וואָס ס'ווײַזט אויף רעליגיע, די קלענסטע זאַך וואָס זאָל נאָר זיין, האָט געפּסלט דעם בוך, און אַ אַ גאַנצע ליסטע פֿון בוכן און ספֿרים זענען אַדורך דעם טעסט. די. ס'איז געוואָרן אַ ויצעקו, און עס איז געווען אַ פֿאַרלעגנהייט, האָט ער געדאַרפֿט צו ענטפֿערן אַ מוראדיק גאונישן תּירוץ, אז די ביכער וואס מען האט געוויזן פאר די אינספעקטאר איז טאקע געווען צענזורירטע ביכער, אבער פאר די מוסד האט מען נישט געהאלטן ביי נוצן די ביכער. איי ס'איז יא געווען אזוי? ס'איז געשען א טעות. ס'איז געווען א מיידל דארטן וואס פארשטייט נישט, האט עפעס נישט געכאפט, האט זי גענומען דעם בוך וואס מען דארף צו שיקן צום אינספעקטאר, יא.

ס'איז נתמלא געווארן זיין כוונה, זיין רצון, אפילו ס'איז נישט אמת, האט מען אויף דעם מסירות נפש. און פארוואס? פארוואס ס'האנדלט זיך? ס'האנדלט זיך פון א ביסל אריינלייגן געלט אין די קעשענע, און ער שטייט מיט א בלעכענע פנים, און ווער ס'פרעגט אים, זעט מען כמעט גארנישט איז פאול. מוז מען זאגן עפעס מוסיף זיין אויף דעם, מ'רעדט שוין פון דעם ענין, און כ'רעד פאר די אסיפה אויכעט, אבער. איבערחזר'ן מער באריכות די יעקב אבינו ווען ער זאגט נישט כי הקרה השם אלקיך צו יצחק אבינו וואלט ער נישט אנגעהויבן יצחק אבינו צו כאפן אז דאס איז נישט עשו ער האט געוויסט אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע ער האט געוויסט אז יצחק אבינו איז בכח ער קען פארווארפן ביידע וועלטן

דאס איז אן איסור כאטש אז שטייט לא תעשון כן לה' אלקיכם און ס'א רשי ס'א ספרי רבי ישמעאל זאגט זאגט ער אז די אזהרה איז נישט אויף די מוחק את השם זאגט ער וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין אבן מהמזבח אדער מוחקין את השם איז דא א הוה אמינא אז א איד קען אזאנס זיך טוען אז ער טוט אזאנס זיך איז ער אויס איד בכלל נישט קיין איד אין ס'איז דא א גמרא עבודה זרה די גמרא זאגט עבודה זרה אז אפילו נאכן מעמד הר סיני נאכן ס'איז געשען די גרויסע מכשול זענען אידן צוריק געגאנגען צו די זוהמא אבער נישט אינגאנצן אזוי ווי ס'איז געווען פאר מעמד הר סיני וועגן דעם איז דא א חילוק אין הלכה געבליבן וואס א גוי קען פסל'ן א בהמה לקרבן נישט דא מפרש זיין ווי אזוי און א איד

חכמים, אמת'ע תלמידי חכמים, עפעס די תלמידים פון רעבן, איך קען אייך זאגן עדות, צו גלייבט יא צו גלייבט נישט, פערציג יאר צוריק ווען עס איז געווען א נידון וואס האט געוואלט פארשטיין רעבנ'ס תורה פון אמת בפרט די שווערע און די דאנקערדיגע עניינים, און האט געוואלט זוכן איינער וואס קען דאס גוט, איז נאר געווען צוויי תלמידים פון רעבן זאג איך פערציג יאר צוריק וואס ווען מען האט געוואוסט אז מען גייט צו זיי,

אז ס'זאל זיין, אז ס'איז א פרייז, עפעס אביסל זוכה זיין בדין, אז מ'זאל זאל זוכן דעם אמת'ן און אויסהערן ביידע צדדים וואס וואס איז דא, און מ'זאל מברר זיין, נישט נאר בלויז מברר זיין פון די מאמינים משכילים וואס איז דא אין אונזער ציבור, און נישט נאר בלויז קוקן און ליינען די הקדמות פון די קמ ק, נאר מברר זיין ווער די מייסדים פון די גאנצע זאך זענען, און וואס זיי ווילן אנקומען, און צו פארשטיין בעסער וואס איז באהאלטן אין די ביכער. למעשה האט איר דא ארויפגעברענגט און אויפגעדעקט שאקירענדע פאקטן, און מיר גלייבן אז ס'וועט אויפטרייסלען אלע צוהערער, און היות איר בארירט דאס פון ביידע נקודות, סיי די חלק פון די דרכי הלימוד פונעם גוי וואס איז אריינגעדרינגען אין די אין די גוי אין די לימודי חול. און דערנאך אויך ביי דעם נושא פון די אידישע ביכער וואס מען האט רחמנא לצלן אנגערירט די אמונה דארטן, איז מעגליך אז די משא ומתן כדרכה של תורה קען אסאך ארויסקומען, אסאך אויסגעברייטערט ווערען די נושאים, און עס וועט יפרו וירבו הדעת, עס וועט ברענגען א קלוגקייט ביים ציבור, וואלט מען געוואלט פרעגן, אויב מען זאגט אייער רשות, צו.

האט ער געווען געבויעט איין זאך איבער דעם צווייטן, ס'איז אלעס געווען אזוי ווי קורי עכביש, שטומט די בך ש, ווי קענסטו זאגן אז ער איז נישט משיח, ווי קענסטו האבן א ספק, ס'איז דא א נביא מובהק נתן העזתי, ער זאגט עדות אזוי, קען דאס יעצט אויך מסופק זיין אז אז דער נביא איז נישט קיין נביא, קען זיין ס'איז דא א מעגליכקייט, ס'איז דא טויזנטער מענטשן וואס שטייען משכימים לפתחו פון דעם נתן העזתי, און ער זאגט צו יעדער איינער לויט זיין שורש נשמה וואס ער האט זיך

צו די די שמועס האט קודם געווען זייער אסאך נקודות אבער אנגעפאנגן האט מען איז נאך דא עטליכע אנדערע רבנים וואס מ'דארף דערציילן וואס איז דארטן געווען ביי זיי מיט זיי עס איז אויך נישטא די צייט יעצט אבער אבער די ענין הרבנים האבן מברר געוועזן איז להוריד לנברא די גאנצע מצב האט זיך געשונען זיי האבן שפיץ וואס מ'דארף מברר זיין די גאנצע עס איז אינטערסאנט נאר אלס א הערה בעלמא האב איך שוין געהאט ארויפגעברענגט דאכט זיך פאר צוויי וואכן צוריק. אז ממש איז דא צענדליגער צענדליגער פון די גרעסטע רבנים פון אלע שיכטן און קרייזן און האבן אראפגעלייגט דא נעמען א שטייגער ווי ר' מלכיאל קאטלער ר' אליה בער וואכטפויגל און אפגערעדט וואס מיר האבן וואס אונזערע רבנים וואס מ'האט שוין ארויפגעברענגט דא אן א שיעור פון די אלע רבנים וואס האבן מלבן געווען די נושא וואס אזעלכע וואס קענען א געזונטן ענגליש און מיר האבן לעצטנס געהערט פאר בערך א דריי וואכן צוריק אדער פיר וואכן צוריק אז ר' שמואל קאמענעצקי וואס ער איז אינגאנצן אינגאנצן נישט אונזערע ווי מען זאגט אונזערע פון אונזערע גדולים אבער עס איז נישט דא קיין שום ספיקות אין זיין ענגליש און נישטא קיין שום ספיקות אז אגודת ישראל איז נישט געווען אינטערעסירט ער זאל ארויסקומען מיט אזעלכע זאכן און זאגט די אינטערעס איז געווען די פארקערט ער אליין האט זיך אויך געלאזט הערען וואס פאר א געפערליכע שמוץ ליגט אין די קאמען קאר אין מהלך אין דרך הלימוד מען רעדט דא פון די ווייטסטע קרייזן פארשטייט מען און דא קומט מען אזוי ווי מערער זיין אויף אויף דאס און עס מאכן כאילו מיט דעם וועט די בחור מאכן בעסערע לימוד התורה כל מיני נארישקייטן הבל יפצה פיהם און און ס'איז ממש שטימט מיט די געדאנק וואס איז דא ארויף געברענגט וואס אז בעת נסיון האסט דאך דא פון איין זייט ווען מען זאגט די די די די די ווייטסטע סארטן מקורות וואס זענען מעיד און זאגן אז ס'איז אז ס'איז אז ס'איז ס'ברענגט אונטער אלעס און ווי דערמאנט פון די גוים איר האט דאך אפגערעדט איך איך האב שווערע צענדליגע מיליאנען צו איך ווייס צו אפשר גאר הונדערטע מיליאנען גוים פון איבער די גאנצע וועלט וואס זענען וואס זענען וואס זענען וויל וואס שטייען אוועק פון דעם פון דעם לימוד אלץ א סיבה אלץ א זאך וואס זיי האבן געזען אז ס'איז אז ס'איז דא אין דעם געפערליכע דעמעדזשעס אינעם אינעם דאס אין אינעם געדאנק פון פון פון פון אויסרייסן אמונה וכדומה און קען גארנישט, איז לכו' וויל איך מדגיש זיין, מען מען דארף אלעמאל מזכיר ענקער די עסמאל, מען דארף נאכאמאל, יעדעס וואך דארף מען נאכאמאל איבערפרישן, איבער נאכאמאל איבערזאגן אלע אלע טעמים מיט אלע זאכן, ווייל די טשטוש און בלבול איז שוין פונדאסניי, יעדע מאל וואס זיי ווארפן ארויס עפעס א פאשקעוויל, עפעס א ליגן, עפעס א שקר, עפעס א סילוף, עפעס א בלבול און א טשטוש, איז שוין דארף מען אנהייבן אלע פון אנהייב. מען זעט דאס אז אז די בחינה טאקע אז ס'איז עפעס א מין עת נסיון וואס וואס וואס וואס איז וואס אזוי ווי עס שטייט דארט אין רשי אטו אייב שיקר עס הי און עס וועט ויהי ממחרת יום ממחרת איז שוין אן אנדערע מעשה איך האב שוין נאך געזאגט דעם ביי די אסיפה אז עס פון אזוי דא וואס לערנען א פשט קודש אויף מלכות הזדון מיינט אז ס'איז כאחד מושל אויף די מחשבות

אגב וואס האט אין זיך? איז קודם כל האט מען מעניש געוועזן מ'האט צוגעשפארט דעם כולל ס'טייטש ס'איז נישט דא קיין געלט פארן כולל נאר אויך קודם האט ער געהאט א חלק פון פון זיין פון זיין הכנסה נאכדעם האט מען צוגענומען די וועידזשעס פון צוגענומען און מ'האט אויפגענומען א צווייטן דיין מ'האט אויפגענומען און איז ער געקומען ווי א שעפל ווי ממש מיט די גאנצע הכנעה געקומען זיצן דארטן אלס ער קען דעם נייעם דיין

האמיר טאקע געהערט אסאך שלש סעודות תורה ביים רעבן, און באמת א חשוב'ע איד און א א קאכעדיגער פלאמעדיגע איד, האט ער גערעדט א דרשה בנוגע די מצב אין ארץ ישראל, ווי די אש קודש האט געפלאקערט און געברענט, און ס'איז געווען הפלא ופלא, ער האט דערמאנט למשל, ער האט צענומען דעם נושא וויאזוי מ'האט. און מען האט מען האט ארויסגענומען דעם שם שמים ביי מגילת העצמאות, ער האט ציטירט די ווערטער פונעם ויואל משה, צור ישראל, זיי האבן געגאנגען זיי האבן באהאלטן אז עס האט זיי נישט געפאסט צו שרייבן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און זיי האבן געשריבן דארטן מיט א מיט א שינוי בצור ישראל, און אויף דעם האט איטשע מאיר לעווין גע'חתמ'עט, און האט ממש געפלאקערט און געברענט, און דאס איז אגודת ישראל, און מיט זיי קען מען זיך מחבר זיין, און וואס וואס האט ער גערעדט פשוט וועגן די מציאות דארטן וואס עס טוט זיך אפ, ווי ווייט וויכטיג עס איז צו העלפן די מוסדות על טהרת הקודש אין ארץ ישראל.

קלאר דא האמיר האמיר א משנה ערוכה און א תורה שלימה פונעם רעבען פונקטליך אויף יעדע זאך וואס מ'האט דא גערעדט איך האב פריער דערמאנט די נושא פון ארויס נעמען שם שמים פון די ביכער השם ירחם די רעבע רעדט דארטן פון די אפיקורסים און די ציונים די ימח שמם'ניקעס וואס ס'איז געווען השם ירחם וואס פאר א נסיונות מ'האט אונז אהער געשטעלט אזוי ווי מען זאגט אין דעם דור. אז אז מ'זאל האבן אז פרומע אידן מיט בארד און פאות און און ווי מ'זאגט די סמעטענע פון כלל ישראל זאלן זיך דארפן ספראווענען מיט אזא מין נסיון אז מ'זאל אז מ'זאל האבן א פראבלעם אז אונזערע קינדער זאלן לערענען אין ביכער וואס מ'האט אכטונג געגעבן נישט אריינצולייגן דארטן שם שמים. דאס איז דאך דאס איז דאך א פחד. יא, מען מעג נישט צופיל מאריך זיין וועגן דעם ענין, ברענגען ראיות אז מען טאר נישט ארויסנעמען שם שמים, ווייל ווייל נאכדעם וועט קומען א א א פון פון די בערג פון די סאליוואן קאונטי עס וועט אנקומען א א ידיעה אז אויב ס'איז אזוי הארב דארף מען קענען אין איין דאקומענט אלעס אויפווייזן, און פארוואס דארף מען זען אזויפיל דערפון, עס איז נאר א צעטרעש פאר אזוי ווי די שיעורים פון הרב הגאון רבי זעליג פרידמאן, אויב ס'איז אזוי הארב די

פון א קוריקולום וואס האט גארנישט צו טוהן מיט עדוקעישאן. ס'איז א פאליטיקעל אגענדע פון די ליבעראלן נישט צו הייבן די סדר הלימוד אפילו נישט ביי גוים אויך נישט. און ס'איז נישט דווקא געווען מכוון כנגד דת. ס'איז דירעקט מכוון אויסצורייסן די גאנצע מאראל און אלע מיני מוסכמות וואס איז דא אין די וועלט אז ס'זאל נישט בלייבן קיין שום סיסטעם נישט. מ'מישט אויס די קעפ פון די קינדער אז זיי זאלן מאכן עסעיס און טעסטס אז יעדע זאך וואס זיי זאגן אזוי דארף ער קענען ברענגן אויך די זעלבע זאך און ראיות פארקערט מען מוז אויף יעדע זאך ברענגן ראיות אין צוויי צדדים אפילו די חכמת יוונית איז אויך געוועזן אז מען זאל קומען צו א מסקנא צו א געוויסע הנחה אבער דא האבן זיי פארשטאנען ליידער אז טאמער ווען מען שטעלט אוועק הנחות דען מוז עס ווערן א געוויסע סיסטעם וואס איז מחייב א מענטש און דאס ווילן זיי אויסרייסן נישט נאר דאס די גלויבן איז מחייב.

זאך וואס איז מקובל ודאות'דיג און קיין שום ספק נישט, און וואס מ'קען ווער ס'וויל קען קען האבן א משא ומתן, און איך בין גרייט מודה צו זיין על האמת איך האב נישט קיין פראבלעם, אבער דא פעלט אויס אז מען זאל זיך מייגע זיין צו טרעפן דעם אמת, און אויך זיך אויסבעטן און אויסוויינען פארן בורא כל עולמים אז וויבאלד אז ס'איז דא א בלבול זאל די אייבערשטער מאיר עינים זיין און דאס.